מסורת, א לעבן מיט גליק און סוקסעס. דא האט איר א קורצע שאלות ותשובות סעסיע פון הרב יצחק הערש בינעט מנהל מסורת. שאלה נומבער פֿינף און פֿופֿציק פון א פרוי וואס זי זאגט אז איר מאן איז ווייניג אינדערהיים און ווען יא איז ער א גאנצן צייט אויפן טעלעפאן ער הייבט אויף ביזנעס געשעפטן און זי וויל וויסן צי דאס איז עפעס וואס זי דארף מיטגיין מיט דעם, צי זי האט א וועג ווי זי קען עפעס אדרעסירן דאס, זי פילט דאס איז ממש נישט קיין מעגליכע זאך צו האבן א קשר, צו לעבן אזוי. לכבוד די חשוב'ע שואלת און אלע צוהער. די זייער גוטע שאלה איז ווען א מאן רעדט מורא'דיג אסאך אויפן טעלעפאן און ממש מן הבוקר עד ערב כלשון השואלת איז ער אויפן טעלעפאן טוט ביזנעס געשעפטן און אלעס פיין און וואויל אבער מ'קען נישט אזוי לעבן, איז די שאלה איז זייער א גוטע שאלה, אבער אונז זאלמער צוריק קומען מיט אנדערע שאלות וואס קען אונז מעורר זיין צו טראכטן, וואס מאכט וויאזוי די שאלה אליינס קען מען דן זיין אויף יעדע סארט פאל, אנדערש. ס'טייטש דאס אז א מענטש אז איינער זאגט אז מיין מאן איז אייביג אויפן טעלעפאן איז די ווארט אייביג, וואס מיינט דאס אייביג? אז קיינמאל נישטא קיין צייטן ווען ער זיצט אינדערהיים אן די טעלעפאן? איז איז דא צייטן ווען ער זעצט זיך יא אוועק און שטיל און און פארברענגט מיט די משפחה? ווייל יעדע זאך וואס מ'קען מעסטן קען יעדער האבן א אנדערע מעסטער. דאס אז איינער האלט אז. א האלבע שעה איז גארנישט, איז נישט גענוג, אדער אז ווייל מ'איז אינדערהיים מיינט מ'דארף זיין אראפ פון די טעלעפאן, איז איז איז סך הכל איינעמ'ס וועג פון טראכטן, אבער לאו דווקא אז דאס איז וואס די אנדערע מענטש האלט, אדער על כל פנים וואס איז ריכטיג, אדער ס'מיינט אז ס'נישט דא קיין קשר אויף דעם וועג אז. ס'איז נאר א האלבע שעה. מילא, דאס אליינס וואלט געווען איין נקודה צו טראכטן, וואס יא, וואס איז יא די מציאות און וואס נישט. וויפיל צייט איז אייער מאן יא אראפ פון די טעלעפאן, אדער וויפיל צייט נישט איז ער יא קאנעקטעד צום טעלעפאן. און די צווייטע נקודה וואלט געווען צו באטראכטן, צו ער ווייסט בכלל אז ס'שטערט אייך, צו ער ווייסט וואס איר זוכט, ער ווייסט, לאמיר זאגן אז ער פרובירט צו געבן א האלבע שעה, צו האט איר אים שוין אויפמערקזאם געמאכט וואס איר ווילט, צו איר ווילט מער, און וויאזוי ס'זעט אויס, וואס האלט ער וועגן דעם, איבער די צייט, אפשר איז טאקע יעצט א אנגעשטרענגטע צייט אין ביזנעס, אדער בכלל איז איז אנגעשטרענגט, און וויאזוי ווילט איר קאמיוניקעיטן צו אים די לעוועל פון זיין דא, די לעוועל פון פון שטילקייט, פון פעמילי טיים וואס איר זוכט פון אים, און נאכדעם קען מען דן זיין וואס געשעהט ווען ער האלט אנדערש, און אזוי ווי יעדע סארט חילוקי דעה. און נאכדעם די דריטע זאך וואלט געווען צו באטראכטן וואס טוט איר, ווי אזוי בעט איר זאכן. ווייל די טבע פון א מאן איז אז ער וויל מאכן זיין ווייב פרייליך, ער וויל מאכן זיין ווייב צופרידן, יעדער מאן וויל זיין ווייב זאל זיין פרייליך, נאר צוליב פארשידענע סיבות קען אויסקומען פארוואס מענער האבן א שוועריקייט אין דעם, באט איינע פון די סיבות איז אז ווען א פרוי אטאקירט אדער זי לערנט זיך נישט אויס ווי צו בעטן אויף א וועג אז ס'זאל מאכן דעם מאן אינטערעסירט צו ווילן צופרידן שטעלן איז איז ווערט עס אים שווער. און ווען איר פרעגט די עצה, איז זיכער צו דא צו באטראכטן, וואס האט איר שוין פרובירט צו טון, ווען וואס איר האט געזען אז ווען איר טוט דאס מאכט עס אים אן סאך מער ווילן קאאפערעיטן און ווילן פרובירן צו טרעפן א עצה און א סעלושען. סאו צוריק צו די שאלה, וואס טוט מען ווען א מאן רעדט אויפן טעלעפאן א גאנצע טאג? די ענפער איז, א מורא'דיגע פראבלעם, וואס קען מען זאגן? אבער באמת ווען מען טראכט אביסל אריין, איז. יעדע פאל לגופו של ענין דארף מען באטראכטן וואס איז וואס איז יא דא, וויפיל פרובירט ער יא צו געבן, וואס האט איר שוין גערעדט מיט אים און וואס איז זיין ענפער, און וואס האט איר שוין געזען אלס א מהלך וואס ארבעט מיט אייער מאן צו באקומען פון אים זאכן וואס ער האלט אפשר אז ס'פעלט נישט אויס אבער ס'איז וויכטיג פאר אייך, וואס ביי יעדע מאן איז דא א וועג וויאזוי מ'קען דאס פרובירן צו לערנען. כ'האף אז די אינפארמעישן דא איז העלפפול און הצלחה רבה. פאר קאמענטארן אדער הערות אדער שיקן א שאלה דירעקט צום מנהל הרב יצחק הערש בינעט קענט איר אימעילן צו די אימעיל אדרעס rebyhbinet at masoires dot com, REBYHBINET עט עם עי עס או איי אר אי עס, רעב וויי עיטש בינעט עט מסורות דאט קאם. מסורות, א לעבן מיט גליק און סוקסעס.